לעילוי נשמת רבי יואל זוסמאן ברבי יצחק מנחם הכהן ענגעל ליום היארצייט שלו ראש חודש שבט.
ב' חלקים משיחת מוצאי שבת פרשת וארא תשל"ט. אט דאס וואס מען וויל ארויסברענגען איז דאס לכאורה א דבר תמוה, וואס דער ענין פון ראש חודש פון די ד' ראשי שנים, דער ראש חודש שבט אדער חמשה עשר בו איז דאס פארבונדן מיט אילנות, און מען מאכט דערפון די הדגשה בנוגע לאדם, ביז וואנעט אז חמשה עשר בשבט איז לאילנות איז דא א גאנצער תיקון וואס אין כמה קהילות איז דא וואס האט מען דאס געזאגט די מזמורים דארטן מיט די פזמונים וכו', אפילו בכל קהילות איז דאך דא די וואס מען זאגט עס ניט, איז אבער דא דער מנהג וואס אוכלים פירות ובפרט פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, און מען פארבינדט דאס אויך אט דאס וואס די גמרא זאגט אין תענית האדם כי האדם עץ השדה, אז א תלמיד חכם איז נדמה צו עץ השדה. וואס דערפאר ווי ער דערנאך זאגט ער אז עץ מאכל הוא איז אט דעמאלט אין די אלע פרטים ווי ער איז דארט מאריך ליטא וכו' וואס לכאורה אז מען דארף זאגן א מעלה אויף א תלמיד חכם איז אמת טאקע מין הצומח איז העכער פון מין הדומם דאס קומט דאך אבער ניט צו מין החי על אחת כמה וכמה אז דאס קומט ניט צו מין המדבר. און מען זאגט אז דער פסוק, און מען לערנט דערפון אפ כמה עניינים בנוגע צו א תלמיד חכם והנהגתו און צו די הנהגה מיט אים וכו' וכו', דערפאר וואס א תלמיד חכם איז דאס אזוי ווי אן עץ השדה וואס עץ מאכל הוא, מיט אלע פרטים שבדבר. וואס דעם זעלבן ענין געפינט מען דאס ווי גערעדט פריער הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה וואס מ'איז מסביר אין די דרושים פונעם אלטן רבי'ן מיט כל הנשיאים שלאחריו ביז נשיא דורינו דעם רבי'ן דעם שווער אז דאס גייט אויף ענין התורה ומצוותיה אז דאס זיי ווערן נשרש אין דעם ארץ חפץ וואס דאס אידן

אבער לכאורה קומט עס ניט צו דעם עילוי וואס איז דא אין מין החי, ביז וואנעט אז מען זאגט אז דער שלימות פון צומח איז ווען ער ווען ער איז נאכל על ידי החי און ער ווערט בדרגת החי. על אחת כמה וכמה אז דאס קומט ניט צו מעלות מין המדבר. און אט דא זאגט מען אז בשעת מען דארף זאגן מאי פירות איז דאס מצוות, און בשעת מען דארף מסביר זיין וואס וועט אויפטאן דער גלות און וואס וועט זיין דערויף על ידי און וואס וועט צוקומען על ידי הגלות איז דאס בדוגמא ווי א ענין פון עולם הצומח פון מין הצומח אז ס'וועט זיין ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל. וואס וואס איז דא דער ענין בפשטות? ס'איז דא א זאך אין צומח וואס מען זעט עס ניט אין חי ומדבר, א ענין וואס דאס איז א מעלה הכי גדולה, א צומח איז פארבונדן מיט'ן מקום פון וואנעט ער קומט, א חי גייט ארום ממקום למקום, ואדרבה, און וואס וואס באווייזט אז ער איז א חי, און דער חי איז ווי ס'דארף צו זיין, אז ער קען משנה זיין מקומו על אחת כמה וכמה בנוגע צו א מדבר וואס ער דארף משנה זיין, ניט נאר מקומו, נאר ממולדתך, מיט אלע דריי ענינים, מארצך וממולדתך ומבית אביך, מיט אלע פירושים שבדבר.

אויף להצמיח ביז אין אן אופן פון אן עץ מאכל מיט כל הענינים והפרטים שבדבר, וואס על ידי השרשים באקומט ער דאס מן הארץ. לכאורה חי ומדבר דארפן אויכעט אנקומען צום ארץ, נוסף אויף דערויף וואס הכל היה מן העפר זייער התהוות, אבער ביי זיי איז זייער מציאות ווי ס'דארף צו זיין, ווען ער איז זיך מתנענע און גייט אוועק ממקומו און קומט למקום עליון יותר, און דערצו דארף זיין די שאיפה און אין אן אופן ביז וואנעט אז ער איז גאר משנה מקומו ביז אין אן אופן פון אין ערוך. בנוגע אבער צו צומח קען ער ניט אוועקגיין, ער קען וואקסן אלס העכער און העכער, ביז ס'ווערט פריו ממעל, ביז ס'ווערט פריו בשמים ווי דער לשון הכתוב בנוגע צו ארזים, א צמרת געפינט זיך בשמים, פריו וכו' אבער ער בלייבט שרשיו בלייבן בארץ, ואדרבה לא ירא, ווער האט שרעקט זיך ניט ווי מ'זאגט גלייך אין אנהויב פון נעים זמירות ישראל בספר תהילים שלו.

דאס איז די עבודה ווי כמבואר אין די מאמרים פארבונדן מיט עבודת המידות. וואס דאס איז אויכעט ווי ידוע כידוע דער מאמר פון בעל שם טוב מיטן אלטן רבי'ן מיטן צמח צדק מיט נשיא דורנו אז ענין החסידות איז לשנות טבע מידותיו שטייט נישט דער לשון שכל, שטייט אויך נישט דער לשון הכולל שניהם, די כוחות שלו, אויף זיי משנה זיין זייער טבע, נאר שטייט בפירוש לשנות איז טבע מידותיו. און אז מען הייבט אן וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, איז אברהם יצחק און יעקב איז דאך געווען דאך דא ענינים ווי דאס איז אין שכל, און וואס טייטשט מען דאס גלייך אפ אז דאס איז דער ענין המידות, אהבה און יראה און רחמים? וואס וואס איז דאס דער ענין בפשטות, כאמור לעיל, אויף צוגעבן כח אין עבודת השם בנוגע למעשה בפועל, אז מען זאגט אן א אידן א בכל מקום שהוא נמצא, זאל ער ניט מיינען אז ער איז חס ושלום אפגעריסן פון די אבות, נאר דאס איז ישרש יעקב אט דארט וואו ס'איז געווען זיין שרש ווען ער איז געבארן געווארן, ווען ס'איז געבארן געווארן זיין פאטער, דעם פאטער'ס שרש, ועל דרך זה דור למעלה מדור, אט דאס איז זיין שרש בתמידות. נאר וואס דען, ער דארף אויסנוצן דעם כח וואס דער שרש גיט אים, אז זאל ווערן אז די אבות ווי רשי ברענגט אראפ, און דערפון זאל ווערן אמור לבני ישראל אני הוי' והוצאתי והצלתי ולקחתי והבאתי מיט אלע ד' לשונות של גאולה ביז אויכעט מיטן לשון החמישי כנגד כוס חמישי כמבואר במפרשי ההגדה. וואס אט דאס גיט אים מער חוזק בשעת ער ווייסט דאך אז ער איז א חי און א מדבר, איז לכאורה דאך דאס א כאמור לעיל א מעלה שלא בערך לגבי צומח, בשעת ער דארף האבן ביטחון אז א זיכערע זאך אז יצליח בשליחותו פון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. גיט באקומט ער אט דעם כח אז ער איז זיך מתבונן אז ער איז האדם עץ השדה, אט דארט וואו ער האט אנגעהויבן וואקסן, וואס אנגעהויבן וואקסן האט ער ביי מתן תורה ביי בארג סיני, און נאך פאר דערויף ביי אחד היה אברהם ויירש זרעו את הארץ. איז אט דאס איז דער ישרש יעקב עד סוף כל הדורות בלייבט דאס זיין שרש, און דאס גיט עם כח אין זיין יציץ ופרח ישראל, אויכעט אין זיין כח בפעולתו בעולם ומלאו פני תבל תנובה.